דער מענטש איז געווען אין פֿאָרטי פֿײַוו מיליאן דאלער חובות. שוין ס'האט זיך צוזאם א געפיל פון דריי וועלטן ווען די וועלט פלאגט קאם נישט ארויסצולייגן פון די. אברומי ברייער. דעי לאוו די פורפל. דעי לאוו די פורפל. דאנט ברינג מי נאו בלו. דא שטייט ריזיג אין די סטודיאו עפיזאד נײַן איז חילי נישט דא געווען. פון די גבאי פון שומרי שבת. די באנק האט זיך געגעבן אויף די ביזנעס דיעל און אויף די בילדינג. חו דרייוו מי אור זיס. און דעטס וואט פוט vip to go on the map. טעיפ.
איך בין דא צוריק.
האלא. און נישט סתם צוריק, נאר היינט האבן אונז א ספעשל עפיסאוד פאר עפיסאוד טען. די צענטע עפיסאוד. אונז האבן געריטשט, יא. און ביקאוז אונז האבן געריטשט עפיסאוד טען, האבן אונז געברענגט א ספעשל מענטש פאר א ספעשל עפיסאוד.

ווייסט א מענטש ער קען זיך נישט באגיין, ער איז אנגעצויגן, דעיס האט אנגעזעצט הונדערט טויזנט דאלער, דער מענטש איז געווען אין פֿארטי פֿייוו מיליאן דאלער חובות אין טו טאוזענט אייט. העי, וואט ווער יו טינקינג? נעם א טרינק.
און היינט היינט ברוך השם האט ער זיך ארויסגעדרייט, באצאלט יעדע פעני, און ער איז זייער א סוקסעספול ביזנעסמאן, און. ער האט זייער סאך זאכן וואס ער טוט, איינע פון די זאכן איז דזשאן טו גאו, ווי איי פי טו גאו, גארדיען בוט, וואס גייט פאר?
נאו איי לייק האו הי סעיז איט זיך ארויסגעדרייט, איטס דזשאסט לייק איטס לייק יו נאו פארגעט אבאוט דעט, ניין נישט דאס, ער איז געווען אויפן טרעפיק אויפן עף די אר, ער האט זיך ארויסגעדרייט און פערטיג. פֿאָרטי פֿײַװ מיליאן דאלער.
וואס האסטו געטראכט?
הייליגע מאקאראני.
אנד נאו היז פיין, לוק עט הים.
סאו יא יא. סאו ער האט א קאמפאני וואס הייסט דזשאן טו גאו, ווי איי פי טו גאו, גארדיען בוט, וואס זענען דריי אנדערע זאכן, איינס איז פאר טוילעטס וואס גייט אויף קאנסטראקשען סייט,

גוט גוט. עס איז א גרויסע שאטדאון.
ניין, עז די שאטדאון גאוס אן איז עס דא מענטשן וואס האבן נישט וואו צו גיין.
סאו יא, אברמי איז, אברמי איז א מענטש וואס האט זייער אסאך זאכן אויף זיין טאג טעגליכע אדזשענדע, און אונז וויל מיר הערן מער פון דיך, ווי וואנט טו נאו אבאוט יו, און רעד צו אונז, דבר. סאו צו ענטפערן די לעצטע קוועסטשן, וועסט הערן אסאך פון מיר, סאו איך האף אז עטס האטס א צוויי דריי וואכן צו זיצן.

דעמאלס און ס'איז זייער שנעל דורכצוגיין, איך האב חתונה געהאט בעסיקלי און גוי'איש גערעדט ווייל ס'מאכט עס גרינגער אין טערמס ווען ס'קומט צו די קרעש, איז בעסיקלי געווען טו טאוזענט, מיין עלטסטע איז געבוירן אין טו טאוזענט און וואן, סעפטעמבער טו טאוזענט און וואן, און עט דעט, יענע צייט וואס איך האב געהאט געטון פאר פרנסה, איך האב געהאט געלערנט מיט בחורים, נאכט סדר, אביסל געווען אין כולל, פריוואט מיט מענ, אזעלכע סארט זאכן, און די איידיע פארוואס איך האב עס געטון, איך בין געקומען שוין פון ביזנעס פארדעם, איך האב שוין געהאט פארקויפט א קאמפאני פאר פינף און צוואנציג טויזענט דאלער ווען איך בין געווען זעכצן יאר אלט, אבער די ריזען איך האב עס געהאט געטון דעמאלס איז געווען, ווייל כ'האב געוואלט פארברענגען מיין שנה ראשונה אינדערהיים, און אום איינע פון די שטערקסטע פאונדעישאנס וואס איך פיל האט מיר געקענט לאזן גיין ווייטער און טון אביסל אנטרעדישענעל זאכן וואס מען זעט נישט ביי אונז ווי מענטשן פליען אלל אווער די וועלט פאר טון ביזנעס און פרנסה. יעצט אין טו טאוזענד און טרי, טו טאוזענד און פאר האב איך אנגעפאנגען צו קויפן ריעל עסטעיט, מאוסטלי אין הארטפארד קאנעטיקוט, און די ריזען פארוואס הארטפארד קאנעטיקוט איז ווייל ס'איז דעמאלטס געווען גרויס קאמפעטישן אין ברוקלין, וואס איז היינט דא וואס נאר רייכע מענטשן קענען עפארדן ברוקלין זאכן זענען אזוי טייער. איז דעמאלטס געווען סתם די רעגולער מענטשן האבן געקויפט און עס איז געווען גרויס קאמפעטישן צווישן די אינגעלייט ווער ס'וויל קויפן דאס יעצט מ'האט ארויפגעצויגן די פרייז איך האב געוואלט גיין אויף א פלאץ ווי איך האב נישט קיין היימישע מענטש וואס גייט זיך ארומשלאגן מיט מיר ביי דעם און איך האב געקויפט אין הארטפארד קאנעטיקוט מיין ערשטע בילדינג איז געווען פֿיר און צוואַנציק יוניטס איך האב עס געקלאוזט אויף א דינסטאג כ'קען עס קיינמאל נישט פארגעסן פרייטאג פאר איך בין אהיימגעפארן ס'איז צוויי שעה פון סקווער פאר איך בין אהיימגעפארן איך זיץ אין די איך שטיי אין די האלוועי אין דעם צימער בום! און עולם שרייט מאכט קולות א זעכצן יעריגע. יונגל וואס וואוינט אין די בילדינג איז געשאסן געווארן אין פראנט פון די טיר פון די בילדינג סאו כ'שוין גלייך געכאפט וואס פאר א נעיבארהוד איי'ם דיעלינג וויט און שוין סאו דאס איז געווען דאס למעשה די קרעש איז טאקע געקומען איז געווען אין טו טאוזענד און סעווען ווען זאכן האבן אנגעפאנגען צו גיין אראפ סאו איך דארף דיר אביסל לייגן די סדר אין פלאץ איך האב שוין געאונט דזשאן טו גאו איך האב געעפנט דזשאן טו גאו אין טו טאוזענד און פֿיר סאו איך בין נישט געזעצן אינדערהיים און איך האב געטראכט אקעי איך האב פֿארטי פֿייוו מיליאן דאלער חובות וויאזוי מאך איך פענסי טרעילערס סאו די קאנצעפט איז געווען אביסל אנדערש און די ריזען ביאינג איז געווען איז ווייל כ'האב געוואלט דעווערסיפייען פון זאכן וואס כ'האב געהאט, סאו למשל כ'האב געהאט ריעל עסטעיט, כ'האב געהאט וואס הייסט היינט פיקס און פליפס, דעמאלטס האטס געהייסן יו נאו סימפל פארקלאוזשער פראפערטיס איבערצובויען, און און עט דעט פוינט דיפרענט סטעיטס, כ'פלעג פליען כמעט יעדן טאג צו טעקסעס און מישיגען אזוי ווייטער, איז אין טו טאוזענד און סעווען איז צו קארעקטן וואס האסט געזאגט איז בערך פארטי פייוו מיליאן דאלער איז געווען פאר די באנק, לאקעלי פאר די וואס ווייסן וואס ס'מיינט איז געווען נאן ריקארס לאונס, לאונס וואס דו פערסענלי ביסט נישט חייב, די באנק האט דיך געגעבן אויף די ביזנעס דיעל אויף די בילדינג, סאו איך בין נישט געווען מחויב, אבער כ'האב אויך געהאט בערך פיר אהאלב מיליאן דאלער פון פריוואטע מענטשן און אינוועסטערס, אבוויסלי איך בין נישט געקומען פון קיין געלט, און איך בין נישט קיין מאשין וואס מאכט געלט, מיין בעיסמענט האב איך נישט געהאט קיין פרינטער, סאו כ'האב געדארפט האבן אינוועסטערס, און יו הערד, ס'איז געווען דא א שמש, סאו כ'האב געדארפט האבן אינוועסטערס וואס זאלן קענען אינוועסטן אין מיר צו בארגן געלט פארוואס האסטו נישט שוין אינוועסטעד אין א פרינטער?

מיט די בענדענע הי איז לייק א בראון סוט יא יא יא די אנדערע איי סי אים מיט א מאשין ענד איי דאנט סי מאני אין די מאשין ענד איי סי הי פרעסס א באטען און ס'פאפט ארויס ס'פליעט געלט איי טאט הי פרינטס מאני אין שומר שבת דעטס האו דעי געט דעיר מאני איט טוק מי א לאנג טיים איטס אמעיזינג סאו סאמוואנס לייק נאו דער איז א סימפל טינג איי סעד וואי דאנט יו ביי סאטש א מאשין איטס א סימפל אינוועסטמענט יו ביי איט יו געט מאני היינט איז דא א נייע זאך היינט פרינטן זיי קוקיס. גייסט אריין אין די בעיסמענט? טאקע? יא. יא. סאו למעשה, סאו די געלט וואס כ'האב געווען, עטליעסט וואס כ'האב געפילט אז כ'האב א חיוב צוריקצוצאלן, איז נישט געווען די פֿינף און פֿערציק מיליאן דאלער פאר די באנק, זיי האבן זייער קלוג געוואוסט אין וואס זיי אינוועסטן און זענען מיטגעפארן מיט די מארקעט, כ'האב אויף זיי נישט קיין רחמנות, אבער ס'איז געווען די בערך פֿיר און א האלב מיליאן דאלער פאר פריוואטע מענטשן, שוואגערס, פעטערס, זיידעס, ברידערס, נעיבערס, יו נעים איט, וואטעווער יו וואנט, איי מין, פֿינף און זעכציק פארטנערס און אלל אווער די פלעיס און אזוי ווייטער. סאו דאס איז די חלק וואס כ'האב געפילט אן אבליגעישאן צוריק צו צאלן, און אזוי בין איך געגאנגען ווייטער דאס צו קענען צאלן, אבער מה עשה הקדוש ברוך הוא אז דאס כ'האב געהאט דזשאן טו גאו פון פארדעם האט עס מיר געהאלפן אז כ'בין נישט געזעצן אינדערהיים און געוויינט אויף מיינע צרות, כ'בין נישט געווען אינדערהיים און כ'האב געווארט פאר די ישועה, כ'מיין כ'האב געווארט די ישועה זאל קומען, כ'בין נישט געזעצן אינדערהיים צוזאמגעלייגטע הענט, אז די מענטשן וואס זיי האבן געפילט איך בין זיי שולדיג די געלט פילן אז איך טו גארנישט, כ'בין ארויסגעגאנגען צו מיין דזשאן טו גאו קאמפאני, עט דעט פוינט האט עס געהאט צוויי טראקס, כ'האב געפייערט איינע פון די צוויי גוים, דאס איז געווען מער די מענעדזשער פארט, און ער האט געמאכט דארטן טויזנט צוועלף הונדערט דאלער א וואך עט די טיים, און איך האב איבערגענומען זיין ראוט, סאו איך האב געהאט שווארצע הויזן, שווארצע הענט, שווארצע העמעדער, וואנט טו שעיק מיי הענד, און מען האט געפאמפט בית הכסא'ס, מען האט געטון וואס מען האט געדארפט טון. כ'הייב אן צו פארשטיין פארוואס ער האט געמאכט לאקזשערי שאוערס אן די גראונד. איך האב געפילט ווען ס'איז גרינגער. און יא, איך האב יענץ געטון, איך האב יענץ געטון פאר א לאנגע צייט. און ס'האט אראפגענומען מיין קאפ אביסל פון די פראבלעם וואס איז געווען, די קאורטס מיט די פארקלאוזשערס, מיט די דילן מיט די סערוויסינג, מיט וואס די שעריף איז געקומען סערוון דאס מיט יענץ, אין די מינטיים מיין הויז איז געגאנגען אין פארקלאוזשער, מיין די באנק האט צוגענומען מיין קאר און א אנדערע קאר און אזוי ווייטער, און בעיסיקלי אזוי האב איך מיך ווייטער געארבעט ווייטער געארבעט ווייטער געארבעט, און דורך אויס די צייט ווען די מארקעט האט אנגעפאנגען צו ריקאווערן אין טו טאוזענט און ניין, טו טאוזענט און טען און עלעווען אין די געגנט, איז מיינע חברים מיר געזאגט אברמי קום צוריק אריין ריעל עסטעיט עס פליפן עס מאכן עס וועט זיין א מחיה וועסט זיך אראפ געלונגען א טיכטיגע עס רעדן עס אלע גוטע זאכן, נאר איך האב געהאט איין חבר מיט וועם איך האב זיך אסאך דורך געשמועסט, עלטער ווי מיר, ער איז געווען אין מיין ברודער'ס קלאס, ער איז געווען אין ביזנעס, ער האט אויך געהאט א שווערע זמן דעמאלטס, ער האט זיך געפילט ווי איך קען רעדן צום זעלבן לעוועל, און ער האט מיר דעמאלטס געזאגט, א ווייסט נישט וואס די גמרא זאגט, א מענטש שטייט אויף צו פרי און ארבעט ביטער שווער, דו זעסט אפשר נישט די פירות יעצט באט זיי קאנסיסטענט, האב א גאול, פאוקעס אויף די גאול און יו גאנא געט דעיר, און איך קען אים נישט גענוג באדאנקן פארן נישט ארויס דזשאמפן פון די ביזנעס אין טווענטי עלעווען און זאגן יו נאו וואט איך גיי טון ריעל עסטעיט און לאזן די ביזנעס לויפן און א צווייטער זאל עס מענעדזשן, ביקאוז ווי פראבעלי וואלדענט געווען ווי אונז זעמיר היינט, דעטס פאר סערטען.

און דו זאלסט האבן די פאלאווינג וואס דו האסט צו קענען דאס צוהערן, עס איז א מורא'דיגע גוטע כלל אין ביזנעס פאר די וואס איז אינטערעסירט, און איך האב עס איך האב עס געלערנט אויף מיליאנס אוו דאלערס אויפן פוקל וויטש לייק איי סעד, סאו איך האב געעפנט די ביזנעס פון זייער סימפל געווען איז אז בעסיקלי ווען אונז האבן געווען אין ריעל עסטעיט אנפאנג די יארן אונז האבן שווער געארבעט מיט אפאר פון מיינע חברים צוזאמען אונז האבן געווען גוטע האסלערס סאו א גאנצע וואך בין איך געווען אין הארטפארד קאנעטיקוט וואטערבערי קאנעטיקוט מערידען קאנעטיקוט ניו בריטען קאנעטיקוט סאו איך בין געווען אויפן ראוד און ארויסגעפארן צופרי פון סקווער געפארן קיין נייטרא געדאווענט אין נייטרא פון דארטן ווייטער געפארן צו די אלע פלעצער און איך האב נישט געהאט קיין סעקרעטערי איינער זאל קער נעמען פון די געלט, קוויק בוקס און סאו אן, סאו וואס איז געשען איז אז מוצאי שבת נאך אויסשלאפן א פיינע שבת נאכמיטאג איז זעמיר אונז געווען אויף אונז האבן געהאט אזעלכע אפיסעס, קיוביקלס, אפאר יונגעלייט, יעדער איינער אין א דיפרענט ביזנעס, נישט געווען קיין פארטנערס, און יעדער איינער געהאט די מנהג מוצאי שבת מ'האט אריין געארדערט מלוה מלכה, און מ'האט אביסל געשמועסט און מ'האט געזעצט מ'האט דורך געארבעט א גאנצע טאג, א גאנצע נאכט, זונטאג צופרי מיר געגאנגען שלאפן, און מיר געגאנגען דאווענען מיר געגאנגען שלאפן דאס איז געווען די רוטין פון מאכן די אפיס ווארק איז אזוי געווען. און און זיצענדיג דארטן איז די חברה פלעגן מיר אלעמאל מיטשען אברמי געב מיר א עצה דאס וואטעווער, איך האב זייער גוטע עצות און זאכן באט נישט אלע עצות וואס קען גיין מכח אל הפועל, עס איז נישט קיין צייט יעצט צו טראכטן אזעלכע זאכן באט ס'איז דא אזעלכע מינע עצות וואס איך האב געטון אלץ בחור וואס מען קען מאכן מכח אל הפועל ס'איז מיר געווען אינטערסאנט איך פלעג אלעמאל מיטשענען ביזנעס ביזנעס ביזנעס אריין גיין אין ביזנעס און איך האב געהאט אלץ בחור פלעג איך זייער ליב האבן איך האב זייער פלייסיג געלערנט אבער איך האב זייער ליב געהאט צו מאכן ביזנעס סטאדיס וואס מאכט געלט אויף וואס סאו פאר אן עקזעמפל ווען א מענטש פארקויפט א סעלפאון ביאינג אדער א קעמרע פאר אן עקזעמפל בינג איז א זייער א קאמפערעטיוו מארקעט, די גרויסע חברה בי ענד עיטש, אדאראמא, איך ווייס נישט ווער נאך די אלע גרויסע חברה, ריעלי אין עסענס די מארקאפ איז א זייער א לאו מארקאפ. וואס ס'קען געשען איז ווען די פארקויפסט זייער אסאך פון א סערטען זאך איז די מעניפעקטשער געט דיך צוריק א ריבעיט דעט קאוד בי אן עדישענעל מארקאפ. און ווען די קויפסט א זאך וואס איז אסאך מער אד, אסאך מער אינטרעסטינג, ווי לאמיר זאגן א ספעסיפיק ראגעלע פון א... ס'איז ראגעלע אדער?

אה נאו, איי דאנט נאו. ס'איז א דיפרענס. ס'איז א דיפרענס אין איט. סאו ווען די גייסט קויפן א שטיקל א שטיקל מזונות פון א בעיקערי וואס איז א ספעסיפיק פלאץ זיי מאכן עס זייער גוט, איז דאס קענסטו נישט קויפן ביים שכן דעם אנדערע ביזקאוז ער מאכט עס גוט. סאו ער קען זיין מיט דרײַסיק פראצענט טייערער איף יו וואנט איט יו פעי פאר איט יו דאנט וואנט יו דאנט פעי פאר איט. א יוניק אייטעם. א יוניק אייטעם. סאו עט די ענד אוו די דעי ס'מאכט מער סענס אויפן דאלער צו זיין פראפיט. סאו אויף א נארמאל לאמיר זאגן איז עיט סענטס אן די דאלער פראפיט עיט גראוס פער סעי,

סאו וואס איז געשען איז אז סאו וואס איז געשען איז עס איז געווען א ביג מיסטעיק ווייל מיין ביזנעס חשבון האט נישט געארבעט טאטעלי נישט אזוי פאר יערס האט מען פארלוירן געלט ס'איז נישט געווען קיין חשבון באט ביסיידס דעט פוינט האבן זיי דעמאלטס געעפנט די קאמפאני עס איז געווען פאר פסח פאר ראש השנה געווען און דורכאויס די ווינטער איז זייער א שווערע צייט ווייל אלעס איז געווען ליקוויד און ליקוויד ווערט פארפרוירן די טראקס איז געווארן פארפרוירן די פאמפס האבן זיך צעבראכן און די פי טי אוס זענען געווען צעבראכן וואטעווער סאו סוף ווינטער האט מיין שותף מיר געזאגט קוק אן דו ווילסט צומאכן די ביזנעס מ'האט זיך געמוטשעט זייער שטארק נאו פראבלעם יעדער איינער וואטעווער וועט ריקאווער וואס מ'קען ריקאווערן און פיניש אבער טאמער די ווילסט האלטן די ביזנעס גיב מיר צוריק מיין אַכציק טויזנט דאלער און פיניש, און שוין, סאו למעשה איי דיד דעט, און מיין ברודער וואס כ'האב געהאט ריעל עסטעיט שותפות'ן מיט, איז דעמאלס האט אריין געקויפט אין די ביזנעס פאר די פארשען, איך געדענק נישט פונקט וויפיל געלט ס'איז געווען, האט דעמאלס אריין געקויפט זיין פארטנערשיפ, באט איך וויל דיר ארויסברענגן איין זאך וואס איז א מורא'דיגע מוסר השכל פאר מענטשן וואס טוען ביזנעס יענע יארן, איז איך האב נישט געקוקט אויף די ביזנעס, און איך האב געהאט צוויי דריי קאמפעניס עט די טיים וואס האט זיך פארמאכט, איך האב געהאט א טאון קאמפעני, איך האב געהאט א דאלער סטאר אייטעם קאמפעני, ס'איז זייער אסאך מינע ביזנעסעס, דאס איז די ביזנעס וואס איז געבליבן יעצט. יענע יארן בין איך געווען קאנווינסד אז די נעיטשער אוו א פערסאן וואס איך בין איך בין זייער גוט אין ריעל עסטעיט, איים א נייס גיי, איך קען רעדן, איך קען נעגאושיעטן, איך גיי צו א קלאוזינג, דיס דעט אנד וואטעווער, באט א ביזנעס דו דארפסט זיין קוקי שארפ, דו מוזט זיין ריעל שארפ, הייערן, פייערן, זיין אגרעסיוו און סאו אן, איים נאט דעט גיי, און איך קען נישט זיין אין א ביזנעס עז א ביזנעס אין טרעיד, באט ריעל עסטעיט דאס איז מיין ביזנעס, סאו איך האב אנגעקוקט ביזנעס עט די טיים ווי ריעל עסטעיט עט די טיים ווי ס'איז א ביזנעס. און איך האב אנגעקוקט מיינע ביזנעסעס ווי ס'זענען אינוועסטמענטס, און דעט וואס פראבעלי מיי ביגעסט מיסטעיק, ביזקאוס אווער די יערס ווען איך האב געהאט ריעל עסטעיט עז א ביזנעס וויטש איי וואס דואינג אלל דעי לאנג א גאנצע טאג, און איך האב געהאט ביזנעס עז עז אן אינוועסטמענט וואס איך האב געצאלט פאר מענעדזשערס צו ראנען די ביזנעסעס, און עט די ענדע די חודש האט ער געזאגט ס'איז דא א שארטפאל פון צוועלף טויזנט דאלער געב מיר א טשעק, ס'איז דא א שארטפאל פון צוואנציג טויזנט דאלער געב מיר א טשעק, ביקאז איך האב געהאט גענוג געלט פון ריעל עסטעיט, יענע יארן האב איך נישט געמאכט קיין געלט, איך האב געגריינד און געגריינד געלט, די ריזען ביאינג איז. ס'איז דא אינוועסטמענטס און ס'איז דא ביזנעס. ריעל עסטעיט, און איך האב דאס געהאט געזאגט ביי איינע פון די איינע פון די דרשות און ס'איז געווען מיט פֿינף הונדערט מענטשן און איך האב געענדיגט דאס זאגן מענטשן האבן מיך געוואלט אויפעסן. ריעל עסטעיט איז אבסאלוטלי נאט א ביזנעס. איטס אן אינוועסטמענט. דאס איז די ווארט. איטס א טאטאל אינוועסטמענט. פיפל קען דא איט טו מעיק דעיר ליווינג באט איטס נאט א ביזנעס. ביזנעס איז א ביזנעס.

סאו, און ביי דע וועי פאר די אודיענס וואס קען נישט זעהן, דא שטייט ריזיג אין די סטודיאו, עפיסאד נײַן איז חילי נישט דא געווען. א גרויסע, א גרויסע לבנה וואו ער איז. סאו, ווען, לאמיר זאגן דו דארפסט מאכן צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר. יא. צו קענען, צו קענען אהיים ברענגען פרנסה. אקעי? אקעי. און די וועי יו דו איט, כ'כאפ אן זייער א פשוט'ע זאך ביזקאוז יונגעלייט זענען זייער ביזי מיט דעם יעצט, עקטשעלי, ס'האט גענומען א סטאל ביזקאוז אוו קאוויד, אבער פאר קאוויד איז דאס געווען די זאך.

האט איר געקענט קאווערן זיין צוויי הונדערט פופציג טויזנט דאלער, איטס נאט א פראבלעם, רייט? אקעי. וואס געשעט אבער ס'קומט א זמן אזוי ווי יעצט נאך קאוויד וואס בעיסיקלי, אדער ביי קאוויד, וואס בעיסיקלי ס'נישט דא קיין פארקלאוזשערס, דו קענסט נישט עוויקטן קיין מענטשן און דו קענסט נישט מאכן די פארקלאוזשער ביקאוז די קאורטס זענען פארמאכט, רייט? סאו וואס געשעט איז, די מענטש דארף נאך אלץ מאכן צוויי הונדערט פופציג טויזנט דאלער. באט רייט נאו ער האט ארבעטערס, ער האט פיקאפ טראקס, ער האט. לאון מאוערס צו קענען שניידן די גראז און אלע זאכן און ער האט א ווייב מיט קינדער וואס דארפן האבן די געלט סאו ברענגט אריין צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער. יעצט איז מעטעריעל משוגע טייער. יעצט איז מעטעריעל משוגע טייער. איז מען האפט מען וועט ארויף גיין וועגן קריפטא נו. וויל געט טו דעט, סאו ער קען נישט זאגן איך גיי יעצט סטאפן איך גיי נישט יעצט קויפן קיין קיין פיקס און פליפס ביקאוז דעט מיענס בעסיקלי זאגט ער אז מארגן צופרי דארף איך גיין זוכן א נייע דזשאב, מאמי איך גיי גיין ארבעטן אין א גראסערי דעטס וואט היז בעסיקלי סעינג רייט, סאו הי דאזענט וואנט טו סעי דעט,

איטס נאט יור ביזנעס. דיין ברויט און פוטער קומט פון ביזנעס. דו ווילסט אינוועסטן, סאו יעצט זאג איך, איך אינוועסט נישט. איך וועל ווארטן ביז די פארקלאוזשער מארקעט עפנט זיך אויף. ס'נאט די אדער וועי. סאו נאו די אדער וועי אראונד. סאו נאו די אדער וועי אראונד. סאו לעטס סעי מיין ביזנעס, היי דא און איך האב דאך א מיגי. פארוואס האב איך א מיגי? מיין מיגי איז אז די ערשטע חלק פון מיין דרשה האט ער פארשטאנען.

בעק טו די אדער סייד, האסט געפרעגט א סימפל קוועסטשען, ס'איז דען ארויס געברענגט יעצט, איך האב עס נישט געהאט, סאו האסט געפרעגט אזוי, סאו דיין קוועסטשען איז געווען, סאו אויב ריעל עסטעיט איז נישט קיין ביזנעס, וועל דו וויוסט עס ווי אן אינוועסטמענט, סאו דען יור מעיקינג סאונד דיסיזשענס, איט איז א גוד אינוועסטמענט פאר מי, איט איז א בעד אינוועסטמענט פאר מי, איך בין נישט תלוי צו טון די אינוועסטמענט, ביקאוז מיין געלט קומט פון ערגעץ אנדערש, מיין געלט קומט פון באשעפער, אבער מיין. אינסטרומענט פון וואו ס'קומט איז טוילעטס, רייט? אקעי. סאו יעצט לאמיר גיין א אנדערע וועג אריין. סאו לאמיר זאגן דו ביסט אין די פארטעבל טוילעט ביזנעס, און דו ביסט די סי אי או, און דו מאכסט צוויי הונדערט פופציג טויזנט דאלער א יאר, און דו דארפ קענסט לעבן, באמת קענסטו לעבן, דו מאכסט א באנוס די ענדע יאר נאך א הונדערטער לאמיר זאגן, באמת קענסטו לעבן פון וואן עיטי, סאו עט דעט פוינט בלייבט דיר איבער, סוף יאר בלייבט דיר איבער געלט, לייגסט עס אריין אין דיין אקאונט, און איינער קומט דיר זאגן, יו נאו וואט, ס'האט זיך מיר געמאכט א גוטע אינוועסטמענט, איך וויל אינוועסטן. איף איטס א גוד אינוועסטמענט יו אינוועסט, איף איטס נאט א גוד אינוועסטמענט יו דאנט אינוועסט, סאו סאונדלי יו אר מעיקינג סאונד דעסיזשענס, און מיט גוטע דעסיזשענס קומט צוריק ארויס א גוטע אינוועסטמענט און דען יו ריפיינענס איט, איין הויז ברענגט נאך א הויז און דעטס האו יו מאוו אן, סאו אגעין ריעל עסטעיט איז נאט א ביזנעס און מענטשן האבן מיך געווען באפאלן דארטן, וואס הייסט מיין טאטע האט חתונה געמאכט אלע זיינע קינדער פון ריעל עסטעיט?

יו נאו, גייס וואס האבן געארבעט זייער שווער, זייער טראק איז צובראכן זיי פיקסן עס אליין, באט די אונערס פון די פארטעבל טוילעט קאמפעניס זענען געווען שמוציגע מענטשן, זיי האבן נישט געלייגט קיין קלעס צו דער ביזנעס, א ווייט גלאוו קלעס טו דיס טייפ אוו ביזנעס, און ווען אונז זענען אריין אין די ביזנעס, אונז האבן גלייך אנגעפאנגען מיט פורפל טוילעטס, ביקאוז יעדער האט בלוי, גרעי, וואטעווער, און ווי וואנטעד טו בי יוניק, מענטשן היינט פרעגן אונז, סאו דזשאן טו גאו איז נעישאן ווייד, כ'האב געזען א פורפל טוילעט אין פלארידע, סאו אונז האבן א לאקעישאן אין פלארידע, סאו דעטס אס עס וועל,

סאו די פוינט איז. רעד אים איין, חילי, רעד אים איין. פיגי בעק. סאו די פוינט איז זייער זייער זייער סימפל, אז פיפל. ער גייט ארויס פון דא. איך גיי האבן א פארטעבל טוילעט, זיין פען גיי איך האבן. ס'נישט די ערשטע מאל כ'האב געהאט א אינטערוויו און ער האט עס געזאגט און ער האט עס פארווירקליכט. גוט גוט. נייס, קוק. עס איז מברר. סאו די ענד אוו די דעי וואס געשעהט איז פיפעל לייק טו עסאסיעט וויט סוקסעספול פיפעל דעי קען טראסט עי פערסאן דעט העז א גוד ווייב און גוט. דאס מיינט ברענדינג. דאס איז פארט אוו די ברענדינג סאו ביי אונזער טייפ אוו אינדעסטרי פאר, פאר יארן זעמיר געפארן צו איז דא א פארטעבל טוילעט שאו ווי אלע קאמפעניס קומען זיך צאם און מען ווייזט די טראקס און די באבאבא און סאו אן און מענטשן פלעגן זאגן אויף מיך און מיין ברודער ווער די בעסט דרעסט פארטעבל טוילעט גייס ביזקאוז עוועריבאדי קומט מיט צוריסענע הויזן און סאו אן און די ענסער איז ווערי סימפל איי אלוועיס סעי איט איך בין נישט אין די פארטעבל טוילעט ביזנעס.

און די ענטפער איז אזוי, די ווען מיין עלטסטע טאכטער איז געווען פיר יאר אלט ווען איך האב געטון די קאמפאני צו וואטעווער די קעיס איז געווען, יא פיר יאר אלט, און מענטשן, וואס נישט, קען אויך שטעכן מיט דיינע קינדער, עס איז דורכגעגאנגען איך ווייס צוויי דריי פיר יאר שפעטער, און אין סקול האבן זיי אזעלכע פראדזשעקטס ווי מיידלעך שטעלן זיך אויף אין די סקול און זיי געבן אזוי ווי א אינטערוויו צו זיי געבן א ווייסט צו בויען די קאנפידענס זיי געבן זיי א פאבליק ספיקינג.

יו טאלד אס א סטארי אבאוט קארס און יו סקעירד א באנטש אוו פיפל וויט מעסקס. נאו! נאו! דאס איז געווען א בעסערע מעשה. סאו איי טוק דיס ראשען גאי טו טעיק מי פראם בארא פארק טו וויליאמסבורג. סאו אויפן וועג פון דו קומסט ארויף אויפן גואנעז, יוזשעלי די לעפט לעין גייט דיך אריין אין טאנעל. יא. סאו ס'איז אייביג ליידיג. און דער אורח זיצט אינעם רעכטן לעין. ער פארט. און ער פארט אזוי שטאט און ער זיצט אין טרעפיק. זאג איך פארן דרייווער, עקסקיוז מי, קען יו גאו טו די לעפט לעין, גאו אלל די וועי, און קאם טו די פראנט. ער לייגט אריין זיין קאר אין פארק, ער דרייט זיך אויס זיין קאפ און מיט דעם גאלדענעם ציין געט ער אזא בלינק, חו דרייוו מי אור זיס. די ערשטע און לעצטע מענטש וואס האט מסדר געווען חילי. כ'האב צוגעמאכט, כ'האב געזאגט.

איטס דעט סימפל. אזוי נאך איין קליינע זאך איז, כ'ווייס נישט ווי דו'סט געלערנט אין חדר, באט איך פלעג דעמאלטס פארן מיט מיין ברודער די שווערע צייטן, מ'האט נישט געהאט קיין געלט ממש געווען צייטן וואס די טראקס האבן נישט געקענט ארויספארן צופרי נישט געווען קיין הונדערט דאלער פאר דיזל און ס'איז געווען אזוי איך פלעג אלעמאל זאגן יעדע הונדערטער איז באלאנגט פאר צען מענטשן סאו פארשטייסט איז זענען מיר געגאנגען אין קרית יואל אליינס דעליווערן טוילעטס ווען איך האב געארבעט מיט מיין טי-שירט אין גאטקעס, מיין ברודער איז עלף יאר עלטער ווי מיר, מיין שותף, און ער האט געמאכט די ליפטגעיט אפ און דאון, די איז געווען דער ברודער? שטייט אין די זייט, און האסט צוואַנציק קינדער ארום אים, און זיי קוקן און זיי לאכן. איך קען יענע ברודער. זיין נאטור? ניין, אין יעדע פאמילי איז דא דער ברודער. דער ברודער. דער ברודער. אזוי ווען איך קום אריין צו א שמחה, און איך הייב אן צו זינגען, עס קומט צו איינער, ער קומט צו. די גייסט שפעטער זינגען קה אכסוף? זאג איך חברה, ער איז דער פעטער. סאו יעדע שמחה ווייסט מען אונז ווער איז די פעטער דא? ער קומט צו. אין יעדע פעמילי איז דא די ברודער. סאו מיין ברודער, טייערע אינגערמאן, ירא שמים באמת, טייערע טייערע אינגערמאן, מיין שותף, און ער, סאו ער האט ארויפגעמאכט די ליפטגעיט, ער איז געווען מער די אדווייזער ווי די ארבעטער, מיר האבן אים אלעמאל זייער געשיקט,

סאו דעיס דעיס געט די די ראש צו קענען עפענען די ביזנעס דען סטארטס קאמינג אין די אישוס און די פראבלעמס באט וואנס וואס ער פרעגט איז אז וואנס ס'איז שוין מאר אר לעס מסודר אקעי סאו די ביסט שוין א שטיקל קאמפעני די גראוסט שוין דארטן א מיליאן דאלער א יאר און און יעדע הונדערטער באלאנגט שוין יעצט נאר פאר זיבן מענטשן נישט פאר צען מענטשן פארשטייסט זאכן זענען אנגעפאנגען זאלסט שוין מסדר זיין. דו מאכסט אסאך ווייניגער ס'איז די הונדערטער דעמאלטס האט באלאנגט זאגסט פארטי פייוו מיליאן?

באט ווען דו קומסט אריין אין א ביזנעס, און געלט איז א פראבלעם ביקאוז קיינער האט נישט קיין געלט, מען האט זיך ממש אויסגעקראצט די לעצטע אַכציק טויזנט דאלער צו קענען קויפן, און דאס איז שוין מיט חובות מיט קרעדיט קארדס און אלע גוטע זאכן, דעמאלטס באלאנגט יעדע הונדערטער די מענטשן ווען דו קויפסט קעמיקעלס, טוילעט פעיפער, פעיראל, סעילס טעקס, די איי אר עס, דיין אקאונטענט, דיין לויער, פארגעט, פאר שכר לימוד, פאר דיין, פעיראל יא, פאר רענט, פאר שכר לימוד, פאר גראסערי, און פאר חובות, דאס איז.

אויב דו געדענקסט אין טו טאוזענד און וואן, טו טאוזענד און טו, טו טאוזענד און טרי, טו טאוזענד און פאר, טו טאוזענד און פייוו, די באנק האט געווארפן געלט. דעמאלטס אז א מענטש האט געמאכט א מארגעדזש פון דרײַ און פֿופֿציק טויזענט דאלער, איז ער פלעין געווען א שוטה. פאר די זעלבע פעיפערווארק און די זעלבע לגיונות פער סעי, האסטו געקענט מאכן א מארגעדזש פאר דרײַ אהאלב מיליאן. איט וואס דזשאסט, ביסט א נאר, וואט דו יו דו דעט? און.

קען עס אויך מאכן. פיין ווארט. סאו דאס איז דאס. סאו די ענטפער איז אלוועיס ווערי סימפל. אין עני ביזנעס פאר דו פאנגסט אן איז דא זייער פשוט'ע זאכן. דו מוזט האבן א גאול. אקעי? סאו די גאול איז קען זיין, איינער האט מיר געזאגט ער וויל זיין אין א ספעסיפיק ביזנעס ער איז געקומען שמועסן און אריינגעקומען אפיס, ער וויל זיין די גרעסטע אין די אידישע ביזנעס פון די און די און די זאך. וכו'. דאס איז א גאול. אקעי? באט דעטס נאט גאנא מעיק יו סוקסעספול. ביקאוז עט סאם פוינט די תאווה פון זיין די גרעסטע פון יענץ און יענץ און יענץ גייט ארויסרינען ביקאוז די גייסט האבן ביגער פריאריטיס דיין ווייב גייט רופן פאר געלט דיינע ווענדארס גייען רופן פאר געלט איטס דזשאסט נאט גאנא בי אינטרעסטינג ענימאר סאו דעטס א גאול דעט יוזשואלי איז גאנא עוועפארעיט ס'גייט נישט דא זיין מער אקעי האסט א גאול מיר די גאול איז געווען אז איך וויל האבן כך וכך געלט איך וויל האבן כך וכך הרחבת הדעת און איך וויל זיין אזא און אזא גרויסע קאמפאני ביקאוז איי ריעלייז דעט וויטאוט ביאינג א ביג קאמפאני איטס דזשאסט נאט סימפלי נאט גאוינג טו העפען ביקאוז געווינען די לאטערי

און דען קאמס די דען קאמס די פארט אוו פאוקעס וויטש ברינגס די מאטיוועישאן אקעי סאו אויב דו גייסט האבן א פראבלעם אויב דו גייסט האבן א פראבלעם ארויסצוקומען פון בעט יעדן טאג טו עקטשולי געט דאן וואט נידס טו געט דאן סאו נאו יו מעי העוו א גאול באט ס'אזוי ווי איינער שרייבט א שרייבט א פלעי און נאובאדי איז עקטשולי דעוועלאפינג איט ביקאוז נאובאדי האד די מאטיוועישאן אר די גאול טו עקטשולי דעוועלאפ איט אוי ביי די מאוויס געשעט עס אסאך. יור גאול שוד בי סאמטינג דעט יור מאטיוועיטעד טו דו למעשה. סאו איים גאנא עסק יו א קוועסטשען.

באט לעטס סעי דו פארקויפסט קראקס, אקעי, סאו דעט וואס א פערפעקט עקזעמפל, די גאי מעיד א ביג מיסטעיק דעט הי אווערפלאדעד די מארקעט, איטס א סעפערעט טינג, באט לאמיר זאגן פארקויפסט קראקס, סאו דיס קראקס קען ווערן פארקויפט עניוועיר אין די קאנטרי. יא, דו קענסט נישט אווערפלאדען דיינע טוילעטס. וועל, מיינע קאסטומערס קענען. היז טוילעט קוד אווערפלאו א מארקעט. קוד אווערפלאו א מארקעט. סאו בעסיקלי איז, עט דעט פוינט נעמסטו דיין פאוקעס, וואס איז מיין פאוקעס, וואס וויל איך?

אן די טו מיליאן עט בעסט א טען עקס עס קען זיין ווערט צוואַנציק מיליאן דאלער באט פראבעלי נאט איווען קלאוס טו אקעי באט לעטס אסום דאס קענסטו זיין סאו צו זיין ווערט הונדערט מיליאן דאלער צו קענען פארקויפן די קאמפעני דו דארפסט טוהן לאמיר זאגן בערך פֿערציק מיליאן דאלער אין סעילס און בערך לאמיר זאגן זיבן מיליאן דאלער אין נעט סאמטינג טו דעט נעיטשער סאו די פאוקעס איז בעסיקלי צו ווערן א הונדערט מיליאן דאלערדיגע קאמפעני סאו דען יו סטארט יוטילייזינג ווי פאנג איך אן איך קען דאך גיין עניוועיר. ווייל נארט דאקאטא האט אין זיך נישט זייער אסאך מענטשן. ס'האט זייער אסאך גראז, ווען איך פארקויף ווען לענדסקעיפינג עקוויפמענט דעט וואוד בי סאמטינג טו דו. באט דו ווילסט זיין אין א פלאץ ווי למשל אין שיקאגא, יוסטן, טעקסעס, קאליפארניע, סיטיס, ביג סיטיס וואס דו קענסט זיין, אקעי? סאו דאס בעסיקלי פאנגסטו אן צו מאכן דיין דיין פאוקוס. און נאכדעם פאנגסטו אן צו בוילן די פאוקוס אן וויאזוי גיי איך עס עקסעקיוטן.

זייט כ'האב געעפנט די פאדקעסט טריי איך אים צו רופן און רופן יא יא ווען ביסטו דעיס ניין למעשה בין איך נישט אוועילעבל יעצט בין איך אין פלארידע מארגן בין איך אין דעיס און איבערמארגן למעשה היז גאול וואס טו נאט קאם ענד הי דזשאסט דידנט האוו מאטיוועישן.
מיין גאול איז געווען צו קומען צו טען. נאו, סאו די ענסער איז א גאול, סאו בעסיקלי פאנגסט אן צו טראכטן אקעי סאו דו עפענסט אויף א לאקעישן, סאו יעצט א קאר רענטל לאקעישן, סאו אין ארדער צו קענען מאכן א מיליאן דאלער גראס סעילס אין די ערשטע יאר, פאר די ערשטע יאר, וויפיל קארן דארף איך? וויפיל גיי איך עס פארדינגען פאר? וואס גייט זיין מיין אקיופענסי? וואס גייט זיין מיין וועיקענסי? סאו דען יו סטארט בוילינג איט דאון טו די עקסעקיושען. וואנס דעטס דאן, יו העוו טו סעקיור מאני. וויאזוי גייסטו דאס טון? אן קיין געלט גייט עס נישט געשען. יעצט, דו קענסט סקעילן א ביזנעס פון צען מיליאן צו א הונדערט מיליאן אין זעקס חדשים, דו קענסט סקעילן א ביזנעס פון צען מיליאן צו א הונדערט מיליאן אין זעקס יאר. איטס וואן טינג דעט בוילס דאון טו, מאני. האו מאטש מאני דו יו העוו טו טראו עט איט. דעטס בעסיקלי וואט איט איז.
ווייל טעקניקלי יעדע יעדע לאקעישן איז א אינוועסטמענט פאר זיך, ווייל צו איבערנעמען די זעלבע סטראטעדזשי פון די ערשטע לאקעישן צו די צווייטע לאקעישן מוזטו האבן א מענטש וואס איז אזוי ווי דיך וואס גייט ראנען א ביזנעס די זעלבע וועג, דיין טאפ מענעדזשער, דער וואס ראנט עס דארט דארף האבן די זעלבע איידיעס. דו זאגסט צוויי זאכן, סאו די נעקסטע צוויי זאכן וואס געשעט צו דעם איז, איז פיפל, יו העוו טו העוו די רייט פיפל, ביקאז אויב דו שיקסט ארויס א אימעיל צען אזייגער ביינאכט און אכט אזייגער צופרי דארפסטו נאכאמאל טראכטן, האט מיך איינער געענטפערט? דיד עניבאדי סי איט? דען יור דזשאסט א בעיביסיטער. דו דארפסט קענען האבן מענטשן דעט עקטשעלי עקסעקיוט וואט יו העוו דעיר, און איף דעי דאונט העוו דעיר, איך פלעג זאגן פאר מיינע חברה אין אפיס, און עקזעקעטיווס, איך שיק דיר אן אימעיל, קענסט מיר צוריק שרייבן, וואטעווער, שרייב מיר דו לעבסט, האסט עס באקריגן, איך קען נישט טראכטן נעקסטע טאג וואטעווער צו, וואס איז געשען מיט דעס, וואס איז געשען מיט יענץ, האסט א פראבלעם קאם בעק טו מי. און די צווייטע זאך וואס דו זאגסט איז, איז סיסטעמס און פראסידשערס, סאו אין דיין פירסט לאקעישן האסטו געהאט די עקספיריענס, האסט געהאט די דורכפעלער, סאו יעצט לייגסטו אריין סיסטעמס און פראסידשערס, און דו נעמסט די סיסטעמס און יו טורן איט אווער טו די נעקסט לאקעישן. און יו סטיק טו דאוז סיסטעמס. סאו פאר עקזעמפל אין מיין אפיס יעדע דינסטאג איז דא עקזעקעטיוו מיטינג, יעדע סינגל דינסטאג. דאס איז א סיסטעם דעט גאוס טו עווערי לאקעישאן.
באט ווען דו רעדסט פון א קאמפאני ווי קראקס, יא, יעדע מענטש טראגט קראקס. דו רעדסט וועגן עסן, יעדע מענטש קומט יעדן טאג און קויפט, סטארבאקס פאר עקזעמפל, יא, קויפט, יעדע מענטש קויפט יעדן טאג א קאווע, ס'דא סטארבאקס ס'דא אנדערע קאמפאני, פיין, סאו ווי ווי דיפערענט קען זיין קאווע, ווען ס'קומט צו א נייע ליין, א נייע זאך וואס.

עוועריבאדי נידעד מיי פראדאקט, די קוועשאן איז וויאזוי מאך איך זיי זאלן נוצן מיין פראדאקט. יא באט ווען דו גייסט צו גרויסע סיטיס דארפסטו אנהייבן קאנעקשאנס מיט יענע ספעסיפיק פלאץ, נישט אזוי ווי דו עפענסט אויף א לאקעישאן, קומטס אריין קויף קאווע דא. אקעי סאו איך, זייער גוט, סאו איך גיי דיר ענטפערן אויף דעם. סאו נעם א ביזנעס ווי למשל א קאפי שאפ איז אביסל וויערד ביקאוס סטארבאקס האט אוועקגענומען די עקסייטמענט פון עס ביקאוס עס איז דא איבעראל שוין אקעי באט לאמיר נעמען א אייז קרים סטאר וואס דו ווילסט מאכן און איך וועל זאגן עפעס אנדערש כ'בין געווען אין פראג איך האב א טאכטער וואס לערנט אין מאנטשעסטער אין סעם סאו איך בין געווען אינמיטן די ווינטער די ווינטער איז געווען קאוויד רייט סאו לעצטע ווינטער בין איך געווען דארטן מיט מיין ווייב לעצטע ווינטער אויכעט ביי די וועי פאר ס'האט זיך אנגעפאנגען בין איך געווען אין פראג אין פראג האבן זיי א מין זאך איך דענק נישט ווי ס'הייסט אפשר באלד דערמאנען ווי זיי מאכן א קליינטשיגע סעטאפ אזוי גרויס ווי די טיש און און זיי מאכן אזא מין לאטקע מיט טשאקלעט מיט זאכן אהין מיט אהער און און ווי דו דרייסט דיך איז עס דא קרעיפ איטס נאט א קרעיפ איטס נאט א קרעיפ דעי דאנט קאל איט קרעיפ קארן וואפעל איטס קאלד כ'על מיך אפשר באלד דערמאנען. ס'איז אזא סטריט פוד סטאר? איי קעים בעק און כ'האב עקטשעלי אינוועסטעד צייט און געלט אין עס, כ'קען דיר עס ווייזן, אבער ס'איז זשאסט כ'האב נישט געהאט די כח און די רעדינעס.

אביויעסלי טוילעטס לעטס דזשאסט סעי, אבער איך האב נישט ליב צו רעדן פון טוילעטס ביקאוז ביקאוז עיר קאנדישאנס, לאמיר זאגן פארטעבל עיר קאנדישאנס. סאו לעטס סעי פארטעבל עיר קאנדישאנס יא, און דו גייסט צו א סיטי ווי יוסטאן טעקסעס וואס איז א הייסע סיטי, עט ליעסט מאוסט פארט אוו די יער איז א הייסע סיטי, און ס'איז דא לאמיר זאגן, דו מאכסט די ריסערטש, און ס'איז נישט, גרינג, דארפסט נישט נעמען קיין ריסערטש קאמפעני, יו קען דו איט יארסעלף, און דו האסט צען עיר קאנדישאן קאמפעניס,

דעיס א מיליאן וועיס האו טו געט איט דאן. סאו דו דארפסט האבן עקסטריעמלי טעלענטעד פיפעל זאלן נאכגיין אין יעדע אינדיווידועל לאקעישאן אויפבויען א זאך פון פריש דארט. סאו אגעין, ס'איז ס'איז פאליסיס און פראסידזשערס, ביקאוז די זעלבע פאליסי און פראסידזשערס האסט געהאט, אגעין ס'קען זיין די ערשטע לאקעישאן ביסטו אזוי ווי אריינגעפאלן אין עס, איך בין אריינגעפאלן אין די פארטעבל טוילעט קאמפאני נאט נאואינג וואסערע העדעיק איך לייג מיך אריין, אבער וואנס איך בין שוין דא, איי נאו עקזעקטלי וואט איי ניד טו בי לוקינג פאר פאר די נעקסט לאקעישאן, איך האב שוין נישט קיין ספק יעצט, פארשטייסט?
באט ס'איז דא אנדערע מיני קולטשורס, אנדערע מיני מענטשן, אנדערע טייפ אוו פערסאנאליטיס, אנדערע מיני סטייל וועג פון טון ביזנעס. אנדערסטענד, באט וויר גאוינג בעק טו די ארידזשינעל טינג, ס'איז דא צען קאמפאניס וואס טוען א הונדערט מיליאן דאלער ווערד פון ביזנעס קאמביינד, סאו אלל יו גאטע דו איז, און איטס ווערי איזי, איטס א ווערי קלעיר דאט אן די מעפ, פאלאו דיס טען, סי וואט דעי דו, סי וואט דעי דאנט דו, וואן אוו די מעין טינגס דעט ווי דו איז,

איים די אנלי וואן דעטס גאנא פאפ אוט א קוואוט טערטי סעקאנדס עפטער יו קאם אן מיי וועבסייט. זוכט איר א וואקאציע נישט ווייט פון אייער היים? ווילט איר צושטעלן א געשמאקע שבת פאר אייער פאמיליע? האט איר א שמחה אין לעיקוואוד? זוכט איר א צייטווייליגע דירה אין לעיקוואוד? לעיקוואוד האסטס איז אייער ענטפער. די העכסטע סטאנדארט ווילאס, דירות, און רחבות'דיגע הייזער, צוגעשטעלט אויפ'ן שענסטן פארנעם, לעקזשוריעס און רייך. א כשר'ע קיטשן און רחבות'דיגע צימערן. הערליכע עס-צימערן פאר די גאנצע פאמיליע. מיר וועלן קיינמאל נישט מיד ווערן פון צופרידנשטעלן אונזערע קאסטומערס. א וואקאציע ביי לעיקוואד האסטס וועט זיך געדענקן פאר לאנגע יארן בעזרת השם. לעיקוואד האסטס, דער סימבאל פון קוואליטעט און סערוויס.
און זעמיר צוריק, יא? מייק טשעק, ס'ארבעט? אלעס? ביוטיפול. אקעי, סאו יעצט גיימיר ארויס טשוזן די גורל ווער ס'גייט געווינען פינף הונדערט דאלער וועקעישאן גיפט סערטיפיקעט אויף לעיקוואד האסט דאט קאם.

חילי, מייסעלף, און פיני. און אלע זיינע צוועלף די וואס ווערן אינמיטן שבת געסט.
עניוועי.
לעיקוואד איז עס דא?
יא. און נאו איז טיים. און ס'איז נישט נאר לעיקוואד. און מ'קען רענטן א הויז סיי אין לעיקוואד, אפסטעיט, מאנראו, אפילו אין.

כ'האב גארנישט געהערט.
אקעי.
אקעי, ווי יעצט האלט קען מען מען עס? צוריק קומען צו מיין קוועשן וואס איך האב געפרעגט פריער פאר'ן געווארן איבערגעהאקט ביי די יונגער דור. ביי די יונגע דור.
איך בין גארנישט אזוי די יונג. וויוערס אה, יא, די יא. וויוערס ווילן וויסן פון דיין ביזנעס וואס דו טוסט. זיי ווייסן, זיי זעען ס'ליגט אזא טוילעט ביי א קאנסטראקשן סייט, וואס געשעט אלס? ס'קומט אן, מ'נעמט עס, מ'ליידיגט עס אויס, ס'איז דא א א קאמפאני וואס קומט אריין, דאס איז א וועירהאוז וואס דו האסט אויפגעסעט, וואס ווערט און וויאזוי פארט דאס צוריק ארויס נאך דעם? ס'הייסט אפערעישאנס.
אפערעישאנס, סאו די פראסעס איז זייער סימפל, סאו בעסיקלי איז וואנס לעטס סעי מ'לייגט אראפ א פארטעבל טוילעט, ס'איז דא צוויי מיני קאסטומערס, סוג קאסטומערס וואס אונז האבן, צוויי קאטעגאריס פון קאסטומערס, איינס וועט זיין איינער וואס טוט קאנסטראקשן, אקעי סאו ער איז א קאנטרעקטער, די העלט דעפארטמענט הייסט אים אז ער מוז האבן א ביסקיסע אינדרויסן פון די בילדינג, די הויז, די בילדינג וואטעווער ער בויט, און אדער א פארק וואטעווער ער בויט, ער מוז עס האבן אינדרויסן ווייל ער דארף קענען פראוויידן פאר זיינע ארבעטערס ווי צו גיין בשעת ס'איז נאכנישטא קיין פלאמינג, ס'איז נאכנישטא קיין אקעי. יעצט די העלט דעפארטמענט אויך דיקטעיט וויפיל מענטשן פער יוניט, דאס טייטש איז צען ארבעטערס פער א פארטי אוער וויק וואס איז א נארמאלע. וואכנטליכע ארבעט איז איין ביסקיסע, סאו טאמער די האסט לאמיר זאגן הונדערט ארבעטערס דארפסטו האבן צען. יעצט ווען די דינגסט די ביסקיסע איז פארט פון דעם קומט אריין די דעליוועריס אראפצולייגן, סעקאנד פארט קומט אריין אז איינמאל א וואך קומט א טראק און בעסיקלי קלינט עס אויס, דאס טייטש איז די טראק האט א וועקיום, ער צינדט אן דעם וועקיום און אלעס גייט אריין אין דעם טראק, און פון דארטן האט ער א צווייטע טענק וואס איז פרישע וואסער, ער שפריצט אויס די גאנצע די גאנצע זאך די גאנצע יוניט שפריצט ער אויס. סאו עס געטס קלינד אן לאקעישן? עס געטס קלינד אן לאקעישן, אן לאקעישן. מיענינג די פערמיט וואס אונז האלט מיר, די פערמיט דעט ווי האלד פראם ניו יארק סטעיט און דזשערסי און דיפרענט פלעיסעס און דיפרענט סטעיטס און וואטעווער, עלאוס אס טו קערי וועיסט און צו סערוויסן פער לאקעישאן וואו ס'גייט. סאו דאס איז וואס ס'געשעהט. סאו אין דזשענעראל די קאמפאני, סאו אויב דו ביסט א בילדער און דו נוצט אונז, אויב דו נוצט אונז נישט נוצטו איינער וואס איז דזשאסט האלף עז גוד עז אס, אבער די קאמפאני וואס דו נוצט, בעיסיקלי אין דזשענעראל עס איז א לייף טיים קלייענט, ביקאויז ווען ער ענדיגט בויען דאס, ער איז אין די ביזנעס טו האנט צו קענען בויען אן אנדערע בילדינג, און אונז זעמיר דזשאסט מיט אים.

סאו ס'איז דא, ס'איז דא, דו האסט יוניטס וואס דו ווייסט אז ס'גייט אין פלעצער לייק קאנסטראקשן סייטס, וועסטו אראפלייגן די מער ראן דאון וואנס.
סאו אונז האלט מיר צוויי סעפערעט פליטס, איין פליט וועט זיין פאר אווענטס וואס ס'וועט זיין נייעסער, און איינס וועט זיין אווענטס וועט זיין א פליט פון קאנסטראקשן, סאו פאר עקזעמפל א קאנסטראקשן גיי אז די פלאר איז צוקראצט הי קאדנט קעיר לעס ער קומט אריין מיט זיין בוטס און פינישט, אבער אן אווענט

עז ער ווערט פיל און ער דארף זיך אויסליידיגן, יא, און אונזער טראקס זענען אלע פורפל פולי רעפד, און עגעין, עס גייט מיט די קאנצעפט פון די איידיע, די קאנצעפט פון וויאזוי אונז טריטן אונזער עקוויפמענט, אונזער ארבעטערס, און אונזער קאסטומערס. איך האב אייביג געהאט אזא קשיא ווען איך זע א גארביטש טראק פרעסן גארביטש און דו ווייסט ווען א גארביטש טראק פארט דורך דיין בלאק קען מען נישט סובל זיין די גערוך,

וויטש גייט פארענטפערן דיין קשיא אויך ווען ער פארט דאון די ראוד איז די גארביטש טראק ער קוועטשט נאך די וואסער רינט נאך פארשטייסט שמעקט עס ביי אונז נישט ווייל ס'איז קאנטעינד וואנס די וועקיום איז אויסגעלאשן וויטין א פיו סעקאנדס איז נישטא קיין שמעק אבער סאו איך בין געווען דארטן סאו האמיר געוועקיומד און ס'איז געווען איך און מיין ברודער אזוי ווי איך זאג דיר ממש מיט די האנט אליינס און אפאר בחורים אדרבה די רפואה ס'שמעקט און מיין ברודער זאגט זיי צו אונז שמעקט עס ווי געלט.

מען דארף, זיי האבן געדארפט נעמען טרעילערס ווי עס זאל זיין סקולס, נורסערי, קינדערגארטן, וואטעווער זיין אין די טרעילערס, און אין די טרעילערס קומט מען אסאך מאל א ביסקיסע, ווייל דו האסט נישט קיין וועיסט טענק ווי די וועיסט גייט און דו האסט נישט קיין פרעש וואטער טענק ווי די פרעש וואטער קומט פון, דעמאלטס קומען אונז אריין, אונז ברענגן מיר די קאנעקשאנס, לייגן מיר א וועיסט טענק פון אונטן, מען קומט עס פאמפן איינמאל א וואך, מען לייגט אריין א פרעש וואטער טענק, ס'איז דא אויף קאנסטראקשען סייטס איז דא אסאך מאל אזעלכע טרעילערס, ס'הייסט א פרעש וואטער סיסטעם. ס'איז אן אוער וועבסייט ווי דו דעט. סאו כ'בין געקומען מיטן צו דארטן, עס איז געווען א קאפל אף רעבייס פער סעי, דיז ווער בענד דאון גייס, איי מין, יו נאו, ווייסט בענד דאון אבער נישט קיין חסידישע אידן. אזוי ווי אים. און יו נאו, געקומען פון לעיקוואד אפאר אן די באורד וואטעווער, און דעי קעים טו מיט טו פיגער אוט דעי קאפל, דעי קאפל האט עס. סאו זענען געקומען בעיסיקלי צו צו דאס.

און ווען מיט א מיט סייעתא דשמיא איז די פרעגסט די די די טרעפסט די באמפ אין די זעץ, אבער איך האב א זאך אז דארפסט פארשטיין אזוי, ביז בערך פיר יאר צוריק האב איך געראנט אלעס, דאס טייטש איז איך בין געווען CEO, CFO, דיספעטש, KGB, כ'בין געווען דיספעטש, כ'בין געווען אפערעישאנס, אם אן טאפ אוו מעינטענענס, אלע מיני די סארט זאכן, פורטשעסער, אבער אלע זאכן איז און איך האב געהאט מענטשן אבער דזשאסט נאט ענאף, אקעי? איך ארבעט זייער שווער היינט ביקאוז איך נעם אסאך אויף מיין פלייצע, ס'איז דא אסאך זאכן ארום און ארום און ארום וואס איז געשען, נישט ספעסיפיקלי צו די קאמפאני, אבער וואס איז געשען איז אז אלל די אימעילס, פאר עקזעמפל אינפאו עט דזשאן טו גאו, אינפאו עט וויא איי פי טו גאו, און סאו אן, די אלע זאכן זענען אריינגעקומען צו מיין טעלעפאן, איך בין געווען אזויווי א דידזשעי, איך האב עס געשיקט צו ווער ס'דארף עס באקריגן. פארשטייסט? סאו אבוויעסלי דעט העז בין טשעינדזשד, ס'קומט נישט ס'קומט נישט צו מיר, אבער איי סטיל קעפט אז ס'קומט אויך צו מיר. סאו אין דזשענעראל, איך האב א אינבאקס וואס אלע אימעילס פון די אפיס, נישט אימעילס ווי דייענע שיקט א אימעיל פאר יענעם, נישט די זאכן, כ'רעד יעצט אבער ווען ס'קומט אריין קוואוט ריקוועסט, ס'קומט אריין טשעט, אונז האמיר טווענטי פאר אווער, חוץ שבת איז דא טווענטי פאר אווער טשעט עידזשענטס אויפן וועבסייט, איז די טשעט, כ'וועל קריגן א קאפי פון דעם, און כ'וועל מיך מאכן זייער סאך מאל, מסתמא קאמביינד טווענטי טערטי אווערס אוו א וויק,

אויב ס'איז א וויערד ריקוועסט, און כ'האב דיר געגעבן א דוגמא, אונז האמיר געהאט א ריקוועסט אז איינער האט געוואלט א, איינע פון די גרויסע יוטיליטי קאמפאניס האבן געוואלט מ'זאל קענען דעליווערן צוואַנציק טויזנט געלן וואסער יעדן סינגל טאג פאר א פיריעד פון ניינטי דעיס צוויי יאר צוריק אין די סיטי, אקעי? יעצט מיינע טראקס קעריען דרײַ הונדערט פֿופֿציק געלן פון וואסער ביקאוז זיי דארפן עס האבן פאר די פארטעבל טוילעטס, דעטס נאט טווענטי טאוזענט געלנס און סאו אן, סאו איך און נישט די טראקס. איי סעד יעס, און איי געיוו אים א פרייז, ווייסט די פרייז וואס איך האב אים געגעבן? דעט אין דיס ניינטי דעיס איט עקטשולי קאווערד, פעיד אוט, מיי טראקס דעט איי העד טו ביי. ענד דעי פעיד פאר איט, סאו העוו דעט יעס עטיטוד ביקאוז יו וויל בי שאקט עט וואט פיפל אר ווילינג טו פעי יו. איינער האט פארציילט א סטארי, איך געדענק נישט ווער ס'איז געווען, קען זיין מעני האפמאן, אז בעסיקלי ער איז געווען אין ארץ ישראל און איז אריינגעגאנגען אין א אין א סטאר ווייל ער האט געזען אויפן טיר שטייט אונז פארקויפן נישט קיין אייזקריעם.

גייט ער און לייגט ארויף א עקס אויפן דא קומט אריין א צווייטער פארקויפט, מיין פריינד, דו טיילסט עפעס? אוודאי פארקויפסטע. אוודאי פארקויפסטע. קומט אריין א דריטער פרישע פיש האסט עפעס אלטע פיש? אראפ מיטן סיין. קומט אריין דער פערדער סוחר.

אבער זיי האבן עס געדארפט צוזאמשטעלן ווייל עס איז געווען א וועג געלייגטע זאך און זיי האבן געדארפט האבן ביקאוז א וועירהאוז געווענטליך האט איין בית הכסא צוויי בית הכסא דריי בית הכסא דא האבן זיי געדארפט אריינברענגען הונדערטע מענטשן אן טווענטי פאר אווער שיפטס דעי נידעד רעסטרום טרעילערס די קאמפאני געאונט צוויי רעסטרום טרעילערס עז פארט אוו דזשאן טו גאו און די גיי עסקד מי אויב איך קען אים צושטעלן איך מיין עס איז געווען עט די טיים פֿערצן רעסטרום טרעילערס וויט דעילי סערוויס און סאו אן און סאו פארט אנגעפאנגען פון סאקראמענטא קאליפארניע סוואני דזשארדזשע

אקעי סאו. סאו לעטס געט טו א סאבדזשעקט ענד לעטס דו דיס. סאו איך האב א קוועשן אזוי, דו האסט דאך זייער שטארק ליב ענטיקס, ענטיקס איז א זאך וואס די ריטש אינוועסט אין, ס'איז א זייער א באקאנטע זאך, יעצט ענטיקס ארבעט ביי פערסענאל קאנעקשאן צו עפעס, יא? דו גייסט וואלן קויפן א לאמיר זאגן א שטעקן פון עפעס א רבי ביקאז דו ביסט פערסענלי קאנעקטעד צו יענע רבי, דו ווילסט האבן וואס יענע רבי געהאט אדער וואטעווער, ס'האט א סערטען וועליוס ביקאז. ס'איז א פערסענאל קאנעקשאן. איך האב געהאט א רבי וואס האט געהאט א שטעקן אויך. דיין מלמד, דיין מלמד. יא. און דו האסט מיט יענעם נישט געוואלט האבן קיין קאנעקשאן. רייט. עניוועי. סאו איטס וואלעטייל. סאו ס'האט א דעס. סאו ס'מיינט אז די וועליו גייט ביי וויפיל מענטשן ס'פילן קאנעקטעד צו די זאך. רייט? יעצט די זעלבע זאך איז בעסיקלי ס'איז א מארקעט וואס קען גיין אפ ס'קען גיין דאון. סערטן צייטן איז עס זייער פארט עס ארויף, עטליסט רוב מאל יא, פארט עס ארויף, דאס איז פראבעבלי די ריזען פארוואס דו אינוועסט, ביקאוז דו האסט עס ליב און דו ווייסט אז סגייט נישט פאלן אין וועליו, און ממילא ווילסטו עס האבן ביקאוז די יו העוו די קאנעקשען טו די פראדאקט ענד סגייט ארויף אין וועליו, באט חוץ פון דעם סקען אויך פאלן, סקען איין טאג דיסיידן מענטשן גייען דיסיידן סאיז נישט ווערט און זענען נישט אינטערעסירט דאס צו קויפן וויטש העפענס סאמטיימס, אדער טאמער דו פאלסט אריין מיט א זאך וואס איז נישט וואס זיי האבן צוגעזאגט אז סאיז. רייט? יעצט די זעלבע זאך מיט קריפטא, קריפטא פארט ארויף פארט אראפ, סאו וואס איז דיין thoughts אויף א מענטש וואס קומט און זאגט איך וויל איך וויל אינוועסטן אין קריפטא ביקאוז איך האלט לאמיר זאגן ביטקוין גייט אנקומען צו עפעס א ריזיגע זאך באט אפשר גייט עס אראפפאלן ס'האט די זעלבע זאך. וואט הי'ז סעיאינג איז דעט סינס איטס בעיסד אויף הייפ איטס בעיסד אויף א פערסענעל זאך איטס נאט ריעל דען.

די גרידי וועי אוו סעיאינג איט איז ביקאוז ריטש פיפעל לייק וואט יו קענט געט אר ריטש פיפעל לייק טו ביי וואט יו דאונט העוו דעמאלטס איז ער אימפארטענט ער איז וויכטיג דעמאלטס דו קענסט אריינגיין צו מיר איך קען דיר ווייזן וואוו פיפעל וויל אלוועיס קאם טו הים אלוועיס. סאו דעטס די גרידי ענסער טו איט אוו וויי פיפעל ביי איט די ריזען וויי איי ביי אנטיקס איי לאוו אנטיקס איי לאוו די ראש איי לאוו די העווינג איט און איך זיץ כמעט נישט מיט דאס איך קען עס מיינע קינדער קענען זאגן פרעגן טאטי האסט דאס געקויפט פאר פופציג טויזענט דאלער

געקאסט, אן צוריק צו זען א דאלער, נאר ווייל די הייפ אין דיין קאפ אז ס'איז דא די וועליו, און די וועליו איז דארט. איך שלאף נישט קיין איין נאכט טראכטנדיג אז עטליסט וואס איך האב געצאלט פאר מיינע זאכן זענען נישט ווערד וואס איך האב געצאלט. איך האב דיר געגעבן א דוגמא. וועלכע זאכן קויפסטו? סאו כ'האב דיר געגעבן א דוגמא. איך האב א ספר וואס האט באלאנגט פאר דעם הייליגן חידא. ס'האט א סיגנעטשער אינעווענדיג אין די פראנט און אין די בעק. סאו ווער ס'ווייסט ווער ס'ווייסט נישט, די חידא האט נישט געשריבן זיינע ספרים, ס'איז געווען זיין תלמיד האט געשריבן זיינע האט איבערגעגעבן זיינע ספרים. און אין די בעק פון די ספר, נישט די גאנצע ספר, אין די בעק פון די ספר,

א תשובה אין עבודה זרה, ס'איז צען בלעטער, צוואנציג זייטן. אקעי, ס'האט אויך א סופר געהאט דריי סייזעס פון פעידזשעס ער געשריבן. עטליכע צוואנציג שורות, עטליכע דרייסיג שורות, און נאך גרעסערע. דאס איז עטליכע דרייסיג שורות. אזא כתב, א צוויי זייטיגע כתב, פארקויפט זיך היינט אויף די אוקשען מיט צווישן, מיט קאמישענס לאמיר זאגן, צווישן אַכצן און לאמיר זאגן פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער. א כתב. סאו דאס איז צען. אקעי? צען כתבים. און ס'האט נאך א מעלה אז ס'איז א גאנצע תשובה, ביקאוז די עושר זאל א גאנצע תשובה, ער וויל דאך נישט האבן די די תשובות מ'האט אים צוטיילט אויף פיסעס און וואטעווער. רייט. אקעי. סאו דאס איז די גאנצע מעשה. א מענטש איז געקומען צו מיר און געזאגט ליסן ס'איז געלעגן אין די משפחה פאר א לאנגע צייט, דארף חתונה מאכן וואטעווער, איך האב געצאלט בערך צוועלף טויזנט דאלער א כתב. איף איי וואנט טו גאו סעל איט, איי קען סעל איט פאר טווענטי טאוזענט דאלערס א כתב. רייט. פארשטייסט? סאו. דאס איז דאס. כ'האב א אינטערסאנטע זאך, כ'האב א, איך קויף נישט קיין חפצים. דאס טייטש איז, דאס האב איך געקוקט בשעת מ'געפרעגט די קשיא, כ'האב נישט געוואלט פון דאס. דאקומענטס? דאקומענטס, כתבים, זאכן וואס קענען זיין אטענטיקעיטעד. סאו איינער האט מיר געשיקט, מיר געשיקט א לולקע, א. פארבע ציבעך. א פייפ. א פייפ. א פייפ. א פייפ. די פייפ האט באלאנגט, און ס'איז דא באמת א מקורות פון זיינע אייניקלעך דור אויף דור, פאר טריסקער מגיד.

אפאר שעה שפעטער זעהט ער ווי עס קומט נאך א איד, ער טראכט דעם זעלבן עצה, ער קויפט דעם זעלבן סידור, ער געבט א טויש אויף דעם סידור, און ער גייט צוריק דארט, און סאפרעט קאם שי דאווענט די אנדערע סידור און די פריערדיגע סידור, פארשטייסט? עס איז א מעשה, עס איז אמת נישט אמת, איטס נאו פוינט, די קאנצעפט איז ווערי סימפל, א א סידור למשל, איך האב א סידור אינדערהיים, איינע פון די חשובע זשיטאמיר סידורים, אויב דו ווייסט נישט וואס מיינט זשיטאמיר סלאוויטע, ביי די טשערנאבלער גזע איז עס שטארק, וויאזוי ווייסטו? ווייל מיין זיידע האט געהאט א זשיטאמיר ש"ס.

כ'האב עס געקויפט מיט א פעקל פון אכציג ספרים זשיטאמיר סלאוויטע און וואטעווער דאס איז מיטגעקומען סאו די סלאוויטע שפירא ער האט געהאט זענען אייניקלעך ניין? עס זענען אייניקלעך? אה זייער חשוב סאו למעשה האט זיי האבן געהאט געדרוקט ישיבה גמרות האט מען דאך געדרוקט אסאך מער ישיבה גמרות האבן זיי געהאט געדרוקט א ראש השנה מסכתא אזא גרויסע באנד האבן זיי געהאט געדרוקט א סלאוויטע וואס זיי געוואלט מאכן מעס פראדאקשען א מענטש זאל קענען זיצן אויפן טרעין זאל קענען זאל קענען זאל קענען לערנען און איט נעווער קעים טו בי איז די געזעצן ביי די צנזור, ס'איז געווען די צייטן ביי די צנזור ווען סלאוויטע האט זיך געענדיגט, דאס איז געזעצן ערגעץ אוועק געלייגט צו אין א מוזיעם וואטעווער, ס'איז כמעט נישט געווארן גענוצט, א הערליך שטיקל א ראש השנה א סלאוויטע, אזא קליינטשיגע אזא קליינטשיגע, ס'איז נישט דא קיין סאך פון דעם. וואו, און דו האסט די גאנצע סעט? ניין ניין ניין, נאר ראש השנה, פארקערט א סלאוויטע סטייל, אבער איך האב למשל א זשיטאמיר סידור איינע פון די טייערע סידורים, וואס בעיסיקלי דו קוקסט אריין דארטן אין די הגדה, איז דא דארטן מצה ווי ביי שולחן עורך ווי יענער האט געגעסן מצה, דאס איז געווארן אויסגענוצט ביי איינעם דורך און דורך, באט עגעין די פורפעס פון דאס זשיטאמיר סידור,

טענק יו סאו מאטש, יו אר א ווערי אינטערעסטינג פערסאן, און ניין איך זאג אז אינטערטעינינג, האלא ביסט א אינטערסאנטע מענטש דו. יא אקעי יו נאו וואט דו קענסט גיין נוצן די ווי איי פי טאג. דו ביסט א אינטערסאנטע מענטש דו, וואס נוצט דורך צו גיין דעם טאג? ניין באט איך זאג דו ביסט זייער אינפארמעטיוו זייער דו האסט אסאך נאלעדזש און איטס ווערי ס'איז געווען אינטערסאנט אויסהערן א גאנצע צייט און יא האפפולי וויל סי יו בעק סון. טענק יו ווערי מאטש, די רול פון זיין אינפארמעטיוו איז, ס'איז נישטא קיין גרעי עריעס, מענטשן זאגן קענסט דאס, איך ווייס נישט, איך קען נישט, בי פאזיטיוו, בי פירם, בי סטראנג, באט אלסא בי ווערי נייס. איין זאך וואס איך האב געזען אז זייער סאך מענטשן וואס האבן סוקסעספול ביזנעסעס, א זאך וואס איך האב געטרייט צו זען וואס וואס א סוקסעספול מענטש האט, איינע פון די זאכן זענען אז יעדע מאל זיי הערן א נייע זאך וואס זיי האבן נישט געהערט פארדעם, די ערשטע זאך איז זיי גייען טון ריסערטש,